דאנערשטאג שמיני, ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די היי פון דעם מילוי פון דעם לעצטן היי פון דעם שם בן, קונה צו זיין א הארה פון דעם רוח יתירה פון דעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, וישא אהרן את ידיו אל העם, אהרן הכהן האט אויפגעהויבן זיינע הענט צום פאלק, ויברכם און ער האט זיי געבענטשט מיט ברכת כהנים, וירד און ער האט אראפגענידערט מעשות פון צו מאכן החטאת והעולה והשלמים.

זאגט דער פסוק ויבא משה ואהרן אל אוהל מועד, נאכדעם זענען משה ואהרן אריינגעגאנגען אין אוהל מועד, ויצאו, און זענען ארויסגעקומען, ויברכו את העם און זיי האבן אינאיינעם געבענטשט דאס פאלק, וירא כבוד ה' אל כל העם, און עס האט זיך באוויזן די כבוד פונעם אייבערשטן צום גאנצן פאלק, עס איז אראפגעקומען א פייער ווי די פסוק זאגט ווייטער. זאגט רש"י ויבא משה ואהרן למה נכנסו, פארוואס זענען זיי יעצט אריין געגאנגען? זאגט רש"י מצאתי בפרשת מלואים בברייתא הנוספת על תורת כהנים שלנו, א ברייתא וואס איז צוגעשטעלט געווארן צו אונזער תורת כהנים וואס רעדט פון די ענין פון מלואים, שטייט דארטן למה נכנס משה עם אהרן ללמדו על מעשה הקטורת, זיי זענען געגאנגען אויסלערנען וויאזוי מען מאכט די קטורת. שטייט דארט ווייטער או לא נכנס אלא לדבר אחר, אפשר איז ער אריין געגאנגען פאר א צווייטע זאך? נאר וואדען הריני דן ירידה וביאה טעונות ברכה, דא איז געשטאנען פריער אין פסוק ויברכם וירד, זעהט מען אז ביים נידערן פון די מזבח האט מען געבענטשט, און דא שטייט ויבא משה ואהרן, און זענען ארויס געקומען האבן זיי אויכעט געבענטשט, איז מה ירידה איז געוועזן מעין עבודה, מען האט אראפגענידערט פון א געוויסע עבודה, ווי ס'שטייט אין פסוק פונעם מאכן די חטאת די עולה און די שלמים, אף ביאה איז אויך געווען מעין עבודה, א געוויסע עבודה האבן זיי געטון דארט אינעווייניג, הא למדת זעהסטו פון דעם, אז למה נכנס משה עם אהרן ללמדו על מעשה הקטורת, די עבודה פון די קטורת איז ער אים געגאנגען אויסלערנען. דבר אחר נאך א פשט זאגט רש"י, כיוון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות מ'האט שוין געמאכט די אלע קרבנות ונעשו כל המעשים, מ'האט געטון אלע פעולות וואס מ'האט געדארפט טון, ולא ירדה שכינה לישראל, די שכינה האט נאכנישט גענידערט, פאר די אידן היה מצטער ואומר עס האט אים זייער וויי געטון און ער האט געזאגט יודע אני איך ווייס שכעס הקדוש ברוך הוא עלי אז דער אייבערשטער צערנט אויף מיר ובשבילי און צוליב מיר לא ירדה שכינה לישראל אמר לו למשה האט ער געזאגט פאר משה רבינו משה אחי מיין ברודער משה כך עשית לי אזוי האסטו מיר געטון שנכנסתי איך בין אריינגעגאנגען און געמאכט אלע קרבנות ונתביישתי און איך בין אינגאנצן פארשעמט געווארן מיד נכנס משה עמו איז משה רבינו מיט אים אריינגעגאנגען וביקשו רחמים זיי מתפלל געווען דארט וירדה שכינה לישראל און תיכף איז די שכינה אראפ געקומען צו די אידן זאגט רש"י ויצאו ויברכו את העם אמרו וואס האבן זיי געזאגט ויהי נועם השם אלוקינו עלינו אז זאל זיין די זיסקייט פונעם אייבערשטן אויף ענק זיי האבן געזאגט יהי רצון זאל זיין דער ווילן פונעם אייבערשטן שתשרה שכינה במעשה ידיכם אז די שכינה זאל רוען אין די ווערק פון ענקערע הענט רש"י לפי שכל ז' ימי המילואים, די אלע זיבן מילואים טעג שהעמידו משה למשכן וואס משה רבינו האט אויפגעשטעלט דעם משכן ושימש בו און ער האט געטון די עבודה ופרקו בכל יום מען האט עס צונומען יעדן טאג לא שרתה בו שכינה דעמאלטס האט די שכינה נאך נישט גערוהט והיו ישראל נכלמים די אידן זענען פארשעמט געווארן פון דעם ואומרים למשה משה רבינו כל הטורח שטרחנו, די גאנצע מוטשעניש וואס אונז האבן זיך אפגעפלאגט איז דאך נאר געווען, שתשרה שכינה בינינו, אז די שכינה זאל רוען צווישן אונז, ונדע און זאל מען וויסן שנתכפר לנו עוון העגל, אז ס'איז פארצייט געווארן פאר אונז די זינד פונעם עגל. לכך אמר להם, פאר דעם האט משה רבינו געזאגט דעם אכטן טאג, זה הדבר אשר ציוה השם תעשו וירא עליכם כבוד השם. דאס וואס מען גייט היינט טון איז וואס דער אייבערשטער האט געהייסן טון און דורך דעם וועט זיך יא באווייזן די כבוד פונעם אייבערשטן, אהרן אחי, מיין ברודער אהרן כדאי וחשוב ממני, ער איז מער כדאי און מער חשוב פון מיר, שעל ידי קרבנותיו, דורך זיינע קרבנות, ועבודתו, און זיין ארבעט, תשרה שכינה בכם וועט די שכינה אריינקומען רוען צווישן ענק, ותדעו וועט איר וויסן שהמקום בחר בו אז דער אייבערשטער האט אין אים אויסגעקליבט, און דאס איז די פשט פון זה הדבר אשר ציוה השם תעשו, אז אהרן זאל מאכן די קרבנות און דורך דעם וירא עליכם כבוד השם. זאגט דער תרגום, ועל משה ואהרן למשכן זימנא, ונפקו ובריכו ית עמא ואתגלי יקרא דהשם לכל עמא. זאגט דער פסוק, וויאזוי האט זיך באוויזן די כבוד פונעם אייבערשטן? ותצא אש מלפני השם, דורך דעם וואס איז ארויסגעגאנגען א פייער פונעם קדשי קדשים, פון פארן אייבערשטן, ותאכל און עס האט פארברענט, פארלענדעט, על המזבח, אויף דעם מזבח החיצון, את העולה, די שטיקער פון די עולה ואת החלבים, און די פעטנס פון אלע קרבנות, דאס הייסט אלע עולות וואס זענען דארטן געווען, סיי די עולה וואס אהרן האט געברענגט, סיי די עולה וואס די אידן האבן געברענגט, און סיי די עולה פונעם תמיד וואס מען האט געמאכט פאר אלע קרבנות, און די חלבים מיינט סיי די פעטנס פון די חטאות און סיי פון די שלמים.

זאגט דער פסוק ויקחו בני אהרן, די קינדער פון אהרן, נדב ואביהוא, האבן גענומען, איש יעדער מענטש מחתתו זיין פאן, ויתנו בהן אש, זיי האבן אריינגעלייגט אין דעם פייער, וישימו עליה קטורת און זיי האבן ארויפגעלייגט אויף דעם קטורת, ויקריבו לפני ה' און זיי האבן עס דערנענטערט אריינגעטראגן פארן אייבערשטן, אש זרה א פרעמדע פייער אשר לא ציוה אותם וואס ער האט זיי נישט באפוילן דאס צו טון, נאך א פשט אשר לא ציוה אותם דער אייבערשטער האט זיי באפוילן אז זיי זאלן דאס נישט טון, דער אייבערשטער האט געזאגט לא תעלו עליו קטורת זרה און זיי האבן יא געברענגט א קטורת וואס מען האט זיי נישט געהייסן. וואס איז געוועזן די חטא פון די בני אהרן? מיר זעען באלד רש"י וועט אראפ ברענגען אז זיי האבן געפסקנט פאר משה רבינו, וואס האבן זיי געפסקנט? זיי האבן גע'פסק'נט אז אויסער דעם וואס ס'קומט אראפ א פייער פון הימל, דארף מען אויך צוברענגען א פייער מן ההדיוט אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ונתני בני אהרן אש על המזבח, זיי דארפן צוברענגען העלצער און מאכן א אייגענע פייער. איז הגם זיי האבן טאקע גוט גע'פסק'נט, אזוי איז טאקע די הלכה, האבן זיי נישט געמעגט פסק'נען פאר משה רבינו, זיי האבן געדארפט זיי האבן געדארפט פרעגן משה רבינו וואס מ'דארף טון, נישט פסק'נען אליין הלכות און טון אזוי. און די חזקוני לייגט נאך צו אז ס'קען זיין אז די גאנצע ברענגען פייער מן ההדיוט האט נישט אויסגעפעלט יענעם טאג, אין הכא נמי אויף יעדן טאג פון די מילואים און ווייטער האט טאקע יא אויסגעפעלט אז די כהנים זאלן ברענגען אש מן ההדיוט, נאכדעם וואס ס'איז שוין אראפגעקומען די פייער פון הימל האט מען יעדן טאג געדארפט צוברענגען אויך פריוואטע פייער, אבער דעם ערשטן טאג האט דער אייבערשטער געוואלט אז ס'זאל נאר אראפקומען פייער פון הימל, מ'זאל נישט צולייגן קיין אייגענע פייער, אזוי וועט זיין סאך גרעסער און מער באערט די כבוד פונעם אייבערשטן, און מ'וועט זען אז אן קיין שום נאטירליכע פייער פון דער וועלט, קומט אויך אראפ א פייער פון אויבן און ס'פארברענט אלע קרבנות. רש"י ברענגט נאך א פשט ווייטער אין פסוק ב', אז זיי זענען אריינגעגאנגען אין בית המקדש אנגעטרונקען, אין בעל הטורים ברענגט ער דא אראפ אז ווען ס'שטייט אין די קומענדיגע פסוק ותאכל אותם איז דא א ו' אין די אותם, ס'איז מלא, דאס איז א רמז אויף זעקס זאכן וואס זיי האבן חוטא געווען, סיי זיי האבן געברענגט אש זרה, סיי זיי האבן גע'פסק'נט פאר משה רבינו, סיי זיי זענען געווען אנגעטרונקען, סיי אז זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, סיי זיי האבן נישט חתונה געהאט. און סיי אז זיי האבן געלייגט זייער אויג צו זיין די פירערס פון כלל ישראל, זיי האבן געהאט געזאגט מתי ימותו שני זקנים הללו, און איך און דו וועלן פירן כלל ישראל, און אויך אז זיי האבן זיך נישט איבערגעשמועסט און נישט גענומען קיין עצה, זיי האבן זיך נישט באראטן נישט מיט משה נישט מיט אהרן, און ס'שטייט אז אפילו איינער מיטן צווייטן נדב ואביהוא האבן זיך אויך נישט איבערגעשמועסט פאר זיי האבן דאס געטון, נאר ספאנטאן האבן זיי עס פון זיך אליין יעדער איינער געטראגן אריין זיין מחתה מיט די קטורת. דער כלי יקר ברענגט אויך נאך עטליכע וועגן פון מדרש וואס איז געוועזן די חטא פון די בני אהרן, אדער ווייל זיי זענען אריינגעגאנגען און זיי האבן זיך נישט געהאט געוואשן די הענט און די פיס, אדער ס'האט זיי געפעלט איינע פון די בגדים, זיי האבן נישט אנגעהאט דעם העמד, אדער זאגט ער ווייל די חטא העגל האט גורם געווען. און ער פרובירט טאקע אריינצוטייטשן די אלע טעמים וואס מען טרעפט אין מדרש און חז"ל אז ס'זאל שטימען אין די ווערטער פונעם פסוק ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם ווייל לכאורה איז דאך זייער שווער אין פסוק שטייט דאך ארויסגעשריבן אז די סיבה פון זייער מיתה איז געווען ווייל זיי האבן געברענגט א פרעמדע פייער איז די כלי יקר לפי דרכו איז ער מסביר יעדע איינע פון די זאכן ווי אזוי מען קען דאס אריינטייטשן אין דעם אש זרה שטייט אין רשב"ם אז די פריערדיגע פסוק ותצא אש מלפני ה' איז די זעלבע פייער ווי אין די קומענדיגע פסוק ותצא אש מלפני ה'. ס'איז נישט אראפגעקומען צוויי מאל קיין פייער. ס'איז אראפגעקומען איין מאל א פייער פון הימל, ס'איז ארויסגעקומען דורך די קדשי קדשים, און ס'איז געווען אונטערוועגנס צו די מזבח החיצון צו פארברענען די אלע קרבנות אזוי ווי ס'שטייט פריער אין פסוק כ"ד ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. אבער אונטערוועגנס ווען ס'האט דורכגעגאנגען דעם אוהל מועד האט עס באגעגנט דארטן נדב ואביהוא וואס זיי האבן אריינגעברענגט די קטורת, און זענען אומגעקומען דארטן פארברענט געווארן פון דעם זעלבן פייער, אנדערע ראשונים לערנען אז דאס איז יא געווען צוויי באזונדערע פייערן, קודם איז אראפגעקומען א פייער און פארברענט די קרבנות, און הערשט נאכדעם זענען זיי אריינגעגאנגען מיט די קטורת און ס'איז געקומען א צווייטע פייער און דאס האט זיי פארברענט.

זאגט רש"י ותצא אש, רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן, זיי האבן גע'פסק'נט דאס אז מען דארף ברענגען אש מן ההדיוט, רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש זענען געווען אנגעטרינקען מיט וויין ביים אריינגיין, תדע א ראיה האסט דו שאחר מיתתן תיכף נאך די מיתה פון נדב ואביהוא הזהיר הנותרים האט דער אייבערשטער אנגעווארנט די איבעריגע כהנים שלא יכנסו שתויי יין למקדש זיי זאלן נישט אריינגיין אנגעטרינקען אין בית המקדש, דאס איז א משל למלך שהיה לו בן בית כדאיתא בויקרא רבה. שטייט דארט אין מדרש, א מלך האט געהאט א געטרייע בן בית, איין שיינעם טאג האט ער אים געפונען שטיין ביי די עפענונג פון א חנות, פון א געוועלב, האט ער אים געהארגעט און האט אים נישט געזאגט פארוואס ער האט אים געהארגעט. ער האט אויפגענומען א צווייטן בן בית אנשטאטס אים, און יענעם האט ער אנגעזאגט זאלסט אכט געבן זיך נישט אראפצושטעלן ביי דעם טיר פון דעם חנות. פארשטייט מען פון דעם אז די סיבה פארוואס ער האט געהארגעט דעם ערשטן איז נאר געווען ווייל ער האט זיך יא אראפגעשטעלט ביי דעם טיר פונעם חנות, די זעלבע זאך דא, וויבאלד מען זעט אז ער האט אנגעווארנט די איבעריגע נישט אריינצוגיין אנגעטרינקען פארשטייט מען פון דעם אז דאס איז געווען די סיבה פון די מיתה פון נדב ואביהוא. די תרגום ונפקת אשתא מן קדם השם ואכלת יתהון ומיתו קדם השם שטייט אין שמואל ב' קאפיטל ו' דוד המלך זאגט פאר זיין פרוי מיכל די טאכטער פון שאול המלך ונקלותי עוד מזאת. איך וואלט מיך ווען געדארפט נאך מער ביליג מאכן ווי דאס. איך וואלט נאך געדארפט אפילו מער שפרינגען און טאנצן און טוהן פארשידענע זאכן וואס קוקן אפשר אויס ווי א דערנידערונג פאר א קעניג, אבער איך טוה דאך דאס פאר'ן כבוד פונעם אייבערשטן, איך טוה דאס לכבוד פון דעם ארון וואס קומט יעצט צו עיר דוד. והייתי שפל בעיני, און איך וואלט געדארפט זיין נאך מער דערנידערט אין מיינע אויגן ווען ס'האנדלט זיך פון כבוד שמים. איי דו האסט געטענה'ט אז די דינסטן פון די קנעכט האבן מיך געזען אזוי און איך בין געווארן פארשעמט אין זייערע אויגן? ניין, ועם האמהות, און מיט די דינסטן אשר אמרת וואס דו האסט געזאגט, עמם אכבדה, מיט זיי ווער איך גאר באערט, זיי פארשטייען בעסער ווי דיר די חשיבות פון זיך מבזה זיין פאר'ן כבוד פונעם אייבערשטן, ביי דיר איז עס טאקע א פראסטע ביליגע זאך און דו קוקסט עס אראפ, אבער זיי פארשטייען אז א מענטש דארף זיך מבזה זיין פאר'ן כבוד פונעם אייבערשטן און זיי קוקן עס גאר ארויף. זאגט דער תרגום, וזעירנא עוד מדא ואהי מכיך בעיני נפשי מבכן ועם אמהתא די את אמרת בעיניהון אהי יקיר. זאגט דער פסוק, ווייל זי האט אזוי פארשעמט דוד המלך, זי האט אים אוועקגעמאכט, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה, מיכל בת שאול האט נישט געהאט קיין קינד ביזן טאג פון איר שטארבן. איז דא צוויי וועגן אין חזל, ווייל באמת טרעפט מען יא אין א פסוק אויסגערעכנט א קינד צו מיכל בת שאול, איז דא וואס זאגן אז פאר די מעשה האט זי יא געהאט קינדער, נאר נאכדעם, פון דעמאלטס און ווייטער האט זי מער נישט געהאט קיין קינדער, אנדערע זאגן אז עד יום מותה האט זי טאקע נישט געהאט קיין קינדער, אבער אין די טאג וואס זי איז געשטארבן האט זי געהאט א קינד, און זי איז אוועק אין די קימפעט אזוי ווי רחל אמנו. זאגט דער תרגום ולמיכל בת שאול לא הוה לה ולד עד יום מותה. הייבט זיך אן שמואל ב' קאפיטל ז'. ויהי און ס'איז געווען כי ישב המלך בביתו ווען דער מלך דוד איז געזיצן ביי זיך אין שטוב, והשם הניח לו די אייבערשטער האט אים געגעבן א מנוחה א רואיגקייט מסביב פון ארום מכל אויביו פון אלע זיינע פיינט, קיין איינער איז מער נישט געקומען אויף אים צו מלחמה, ווי דער רדק זאגט, מען טרעפט טאקע יא אין די שפעטערדיגע קאפיטלען אז דוד האט נאך מלחמה געהאלטן מיט די פלישתים און מיט אנדערע פעלקער, אבער דאס איז אלעס געווען מלחמות וואס ער האט אנגעהויבן, נישט אז זיי זענען געקומען אויף אים און ער האט זיך געדארפט פארטיידיגן, נאר ער איז געגאנגען און איבערגעפאלן פארשידענע אנדערע פעלקער צוליב געוויסע טענות וואס ער האט געהאט קעגן זיי, ממילא עס האט געהערשט א שטארקע רואיגקייט, שטייט דאך אין די תורה אז ווען דער אייבערשטער וועט געבן א מנוחה, איז די צייט אויסצוקלויבן א בית הבחירה ווי דער אייבערשטער זאל מאכן רוען זיינע שכינה. ממילא האט דער דוד המלך פארשטאנען אז יעצט איז געקומען די צייט אויפצובויען דעם בית המקדש. זאגט דער תרגום, והוה כד יתיב מלכא בביתיה, והשם אניח ליה מסחור סחור מכל בעלי דבבוהי. זאגט דער פסוק, ויאמר המלך אל נתן הנביא. האט דוד המלך געזאגט פאר נתן דער נביא ראה נא, קוק יעצט, אנכי יושב בבית ארזים, איך זיץ אין א שיינע פאלאץ וואס איז איבערגעדעקט מיט טענען האלץ, אבער וארון האלקים, דער ארון פונעם אייבערשטן יושב זיצט בתוך היריעה, אין א פירהאנג, דאס הייסט ער זיצט אין א געצעלט וואס האט נישט קיין געהעריגן דאך, ס'איז נאר ארומגענומען מיט יריעות, דאס גייט ארויף סיי אויף די ארון וואס דוד המלך האט אריינגעשטעלט אין א געצעלט אין עיר דוד, און סיי אויף די משכן וואס האט דעמאלטס געשטאנען אין גבעון, וואס אויך האט באשטאנען נאר פון יריעות, און דוד המלך האט געהאלטן אז ס'פאסט נישט אז ער אליין זיצט אין א שיינע הויז, און די שכינה געפינט זיך אין אזא פראוויזארישע געצעלט. דער תרגום, ואמר מלכא לנתן נביא, חזי כען די אנא יתיב בביתא די מטלל בכיורי ארזיא וארונא די השם שרי במשכנא בגו יריעתא. זאגט דער פסוק ויאמר נתן אל המלך, האט נתן געענטפערט צום צום קעניג, כל אשר בלבבך לך עשה, אלעס וואס איז ביי דיר אין הארץ, ווילסט בויען א בית המקדש, קענסט גיין, קענסט דאס מאכן, כי השם עמך ווייל דער אייבערשטער איז מיט דיר, זאגן די מפרשים אז דאס איז געוועזן נאך פאר נתן האט אנגעפרעגט ביים אייבערשטן, דוד המלך האט דאך געזאגט פאר נתן הנביא ראה נא אנכי יושב, האט ער אים געמיינט צו זאגן גיי פרעג דעם אייבערשטן ווי מען זאל בויען די בית המקדש אויף וועלכן פלאץ און וויאזוי מען זאל עס בויען, איז נאך פאר נתן הנביא האט אנגעפרעגט בנבואה פונעם אייבערשטן צו מען זאל טאקע בויען דעם בית המקדש, די ערשטע זאך האט ער געזאגט פאר דוד המלך, אז ער האט א געפיל אז דער אייבערשטער איז מיט דוד המלך, ער איז דאך מצליח אין וואס ער טוט, ממילא איז זיכער אז דער אייבערשטער וויל טאקע אז ער זאל גיין בויען דעם בית המקדש. שפעטער האט ער אנגעפרעגט דעם אייבערשטן, האט אים דער אייבערשטער טאקע געזאגט אז ס'איז נאכנישט געקומען די צייט, נישט דוד המלך דארף עס בויען, ווי ס'שטייט אין די שפעטערדיגע פסוקים. זאגט דער תרגום, ואמר נתן למלכא, כל די בלבך אזיל עביד ארי מימרא דהשם בסעדך. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל כ"ג, ס'איז געשטאנען, האט מען נעכטן געלערנט אין פסוק, אז א אשה זונה איז אזוי ווי א שוחה עמוקה, א טיפע גריב, וואס ווער ס'פאלט אריין מיט איר, קען זיך נישט ארויסזען דערפון. זאגט די פסוק, נישט נאר דער מענטש גייט און ער פאלט אריין, נאר אף היא, אויכעט זי, די זונה, פארארבעט מעשים אריינצושלעפן מענטשן אז זיי זאלן נכשל ווערן מיט איר, כחתף, אזוי ווי א כאפונג, פלוצלינג, תארוב, טוט זי לאקערן אויף מענטשן, ווי דער מלבי"ם זאגט, ווען מען געבט ווען פאר א מענטש א געלעגנהייט זיך איבערצוטראכטן, צו ער וויל זינדיגן מיט עריות, וואלט ער עס נישט געטון, קומט די זונה און זי רעדט אים צו ער זאל זיך איילן, שנעל, ער זאל נישט האבן קיין צייט זיך איבערצוטראכטן, און דעמאלטס פאלט ער אדורך. די מצודות לערנט פשט אף היא, אויכעט די נכריה, וואס איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוק, וואס דאס טייטשט א פרוי פון א אנדערע פאלק, וואס זי איז אפילו נישט צוגעוואוינט צו זיין מיט אידישע מענער, אבער אויכעט זי, כחתף תארוב טוט לאקערן צו מכשיל זיין אידישע מענער צו זינדיגן, ובוגדים באדם תוסיף, די זונה און די נכריה טוט פארמערן פעלשערס פון צווישן די מענטשן, זי קען נעמען א רעכטפערטיגן מענטש, א באזעסענער גראדער מענטש, און מיט דעם וואס זי טוט אים איבעררעדן, טוט זי אים מאכן פאר א פעלשער, ווי רבינו יונה זאגט אז די יצרא דעריות איז אזוי שטארק אז ס'נעמט דעם גראדן מענטש דעם איש ישר און ס'פארוואנדלט אים אין א בוגד. רשי זאגט אז דער גאנצער פסוק גייט אויכעט ארויף אויף מינות וכפירה, אז די אפיקורסים טוען אריינשלעפן מענטשן, זיי לאקערן אויף מענטשן אז מען זאל נאכגעשלעפט ווערן נאך זייערע דעות כוזבות, און דאס טוט פארמערן פעלשערס, דאס הייסט אפיקורסים, צווישן די ערליכע געמיינדע. די תרגום והיך מטרף עינא כמנא וצאיר אבני שברי. זאגט דער פסוק. האט ער יעצט גערעדט איינע פון די הויפט חטאים וואס דאס איז זנות, שטעלט ער צו צו דעם אויכעט די ענין פון טרינקען וויין וואס דאס איז איינע פון די גורמים וואס ברענגען צו צו די עבירות, זאגט ער למי אוי, צו וועמען איז דא א קלאג, למי אבוי, צו וועמען איז דא א וויי געשריי, למי מדינים, צו וועמען איז דא קריגערייען, למי שיח, צו וועמען איז דא איבריגע רייד, למי פצעים חינם, צו וועם איז דא וואונדן וואס ער האט באקומען אומזיסט, ער האט גארנישט געטון כדי דאס צו באקומען, למי חכלילות עיניים, צו וועם איז דא א רויטקייט פון די אויגן, און ווי ער זאגט ווייטער אין פסוק אז דאס אלעס קומט למאחרים על היין, מענטשן וואס זיצן ביז שפעט אין די נאכט און טרינקען וויין. פארוואס טאקע איז דא די אלע זאכן פאר איינער וואס טרינקט וויין, זאגן די מפרשים, איינער וואס טרינקט וויין ווערט דאך נכשל מיט פארשידענע עבירות, ממילא וועט אים קומען עונשים און יסורים, וועט ער קרעכצן אוי ואבוי, וויין דאס איז גורם פארשידענע קריגערייען, מענטשן טרינקען זיך אן און מען רעדט איבעריג, און אז מען רעדט איבעריג פארזינדיגט מען זיך פאר יענעם, און דאס איז טאקע למי מדינים און למי שיח, און למי פצעים חינם, סיי ווייל דאס וויין מאכט קראנק די געדערים, און סיי ווייל מען קומט זיך שלאגן איינער מיטן צווייטן, צוויי שיכורים קלאפן זיך איינער דעם צווייטן, דאס איז חינם, ווייל מען קריגט זיך על לא דבר, איינעם האט זיך געדאכט אז דער צווייטער האט עפעס געזאגט, שלאגט ער אים, און באמת איז דאס אומזיסטיגע געשלעג, מען קריגט זיך אויף גארנישט און נאך נישט. און רויטקייט פון די אויגן, דאס איז אויכעט א סימן אז א מענטש האט זיך צופיל איבערגעטרינקען. רשי לערנט, למי אוי למי אבוי, דאס איז די פראגע, צו וועמען איז דא קלאג און געשריי, און די ענטפער איז, למי מדינים למי שיח, צו א מענטש וואס ער רעדט איבריג, און ער קריגט זיך מיט מענטשן, וועט ער דאך ליידן, די אלע מענטשן וועלן אים צוריק געבן, מען וועט זיך צוריק קריגן מיט אים, ממילא וועט ער שטיין און קרעכצן אוי ואבוי. די מלבים זאגט אז די גאנצע פסוק באשטייט פון קשיות מיט ענטפערס. למי אוי איז א פראגע ווער קלאגט, און די ענטפער איז אויף דעם למי אבוי, זאגט ער אבוי איז א לשון פון תאווה, פון גליסטן, דער וואס ער גליסט צו פארשידענע זאכן, דער וועט כסדר קרעכצן. למי מדינים צו וועמען איז דא קריגערייען, איז די ענטפער למי שיח, דער וואס רעדט אסאך, אז מען רעדט אסאך קומט ארויס פארשידענע מחלוקת'ן. און די פראגע איז ווייטער למי פצעים חינם, ווער האט אומזיסטיגע וואונדן,

דעם מישינג פון וויין מיט וואסער, פונקטליך וויפיל וואסער דארף מען אריינלייגן פאר יעדע מין וויין, אזוי זיצן זיי אפ ביים שענק און זיי קוקן דארטן פונקטליך ווי אזוי מען דארף אויסמישן די וואסער מיט די וויין ווייל זיי ווילן דאך טרינקען דעם בעסטן וויין, און אז מען לייגט צופיל וואסער טויג עס נישט, ממילא זענען זיי אזוי פארנומען מיט דעם וויין, אזוי זענען זיי פארשיכורט און אריינגעטון אין די שתיית היין, און פאר זיי איז דא די אלע זאכן פון די פריערדיגע פסוק אוי ואבוי און אזוי ווייטער.

זאלסט דיך נישט לאזן פארפירן און קוקן דערויף און זיך איבעררעדן דאס צו טרינקען, ווייל כי יתן בכוס עינו, ווען דער מענטש לייגט אריין זיין אויג אינעם כוס און ער טרינקט דאס אויס, יתהלך במישרים, יעדע זאך וואס ער טוט, ער קען עובר זיין אויף די ערגסטע עבירות און ס'דאכט זיך אים אז ער גייט גראד אויפן גראדן וועג. רש"י זאגט אז די קרי איז טאקע כי יתן בכוס עינו, אבער די כתיב איז כי יתן בכיס עינו, זאגט ער ביידע זאכן זענען אמת, ווען דער טרינקער קומט אריין אין שענק לייגט ער זיין אויג אויפן כוס, אבער דער שענקער וואס ער פארקויפט די וויין, ער לייגט א אויג אויפן בייטל פון דעם מענטש וואס קומט אריין טרינקען, ער גייט אים אויסליידיגן דעם בייטל, דורכדעם וואס ער גייט אים פארקויפן איין כוס און נאך א כוס. זאגט די תרגום לא תחמי חמרא דסימוק ויהיב בכסא עיניה ומהלך תריצאית זאגט דער פסוק ווייל אנהייב ווען דו הייבסט אן טרינקען וועסטו טאקע נישט שפירן אז ס'איז עפעס שלעכט דערמיט פארקערט ס'טרינקט זיך זייער געשמאק און עסט נאך זעהן ווי דו ביסט א מתהלך במישרים ס'עט זיך דיר דאכטן אז אלעס איז גוט אבער אחריתו די אויסלאז פון טרינקען וויין איז כנחש ישך, אזוי ווי א שלאנג וואס האט געביסן, וכצפעוני יפריש, און אזוי ווי א צווייטע מין שלאנג וואס הייסט צפעוני, וואס ער טוט שטעכן, וואס די שלאנג גיבט אריין א סם אינעם פיס, אין אנהייב שפירט מען טאקע גארנישט, אבער מיט די צייט גייט עס ארויף אין קאפ, און ס'קומט אן צום הארץ, און ס'פארסאמט די גאנצע בלוט, ביז דער מענטש שטארבט אוועק, די זעלבע זאך וועט זיין מיטן טרינקען וויין, ס'הייבט זיך אן גאנץ געשמאק, ס'גייט אראפ איין גלעזל נאכן צווייטן,

המנחות והנסכים שנטמאו, א קרבן מנחה, אדער א מנחת נסכים וואס מען ברענגט מיט אנדערע קרבנות מעל מיט אויל, אויב ס'איז טמא געווארן עד שלא קדשו בכלי, נאך פאר מען האט עס אריינגעלייגט אין א כלי שרת, איז דאך עס נאכנישט געווארן הייליג מיט א קדושת הגוף, יש להם פדיון, מעג מען עס אויסלייזן. ס'איז טמא געווארן לייזט מען עס אויס, און מיט די געלט ברענגט מען פרישע מנחות, פרישע נסכים. זאגט די ברטנורא, דאס איז נאר אויב ס'איז טמא געווארן, דעמאלטס קען מען עס אויסלייזן, אויב ס'איז נישט טמא געווארן, סתם אזוי טאר מען נישט גיין אויסלייזן זאכן, אפילו ס'האט נאכנישט מער ווי א קדושת דמים. זאגט די משנה, משקדשו בכלי, איינמאל ס'איז שוין אבער יא געווארן געהייליגט אין א כלי שרת, אין להם פדיון, מעג מען עס מער נישט, מ'קען עס מער נישט אויסלייזן. זאגט די משנה העופות, די פייגלעך וואס א מענטש ברענגט פאר א קרבן, והעצים אדער העלצער וואס ער איז מנדב פאר די מזבח, והלבונה און די וויירעך, וכלי שרת, א כלי שרת, אין להם פדיון, די אלע זאכן האבן בכלל נישט קיין פדיון, אפילו אויב ס'איז טמא געווארן, שלא נאמר אלא בבהמה, ס'איז נאר געזאגט געווארן די ענין פון פדיון ביי בהמות. ביי בהמה טרעפט מען אזא מין זאך אפילו עס איז שוין געוועזן א קדושת הגוף, אויב באקומט עס א פעלער קען מען עס אויסלייזן, אבער ביי אנדערע זאכן שטייט עס נישט. משנה בית. האומר ווען איינער זאגט, הרי עלי במחבת. איך זאג צו אז איך גיי ברענגען א מנחה אין א פלאכע פאן. והביא במרחשת. למעשה האט ער געברענגט א מנחה וואס מען מאכט אין א טיפע פאן. אדער ער האט צוגעזאגט צו ברענגען במרחשת אין א טיפע טאפ, והביא במחבת און ער האט געברענגט וואס מען מאכט אויף א פלאכע. מה שהביא הביא, דאס הייסט מען קען מקריב זיין די מנחה וואס ער האט געברענגט, ס'איז כשר, ווייל איך זאג אז דאס וואס ער האט יעצט געברענגט איז א צווייטע נדבה, ער ברענגט עס נישט פאר די פריערדיגע נדר, אבער וידי חובתו לא יצא, ער האט דאך געהאט געמאכט א נדר אז ער גייט ברענגען א צווייטע סארט, מוז ער איבערברענגען די מחבת אדער מרחשת וואס ער האט צוגעזאגט. אויב ער האט זיך אויסגעדרוקט אויף א עשרון סולת וואס איז געווען פאר אים, זו, די עשרון, להביא במחבת גיי איך ברענגען אויף א פלאכע פאן, והביא במרחשת למעשה האט ער עס געברענגט אין א טיפע פאן, אדער פארקערט, במרחשת והביא במחבת, הרי זו פסולה, דאס איז פסול, ווייל ער האט דאך צוגעזאגט אז דאס גייט ער ברענגען אויף איין מין אופן, און ער האט עס געטוישט, און מען קען נישט טוישן צו א צווייטע מין כלי פון וואס מען האט צוגעזאגט. אויב ער האט געזאגט הרי עלי שני עשרונים, איך גיי ברענגען א מנחה פון צוויי עשרון, להביא בכלי אחד, איך גיי עס ברענגען אבער אין איין כלי, איין גרויסע מנחה פון צוויי עשרון מעל, והביא בשני כלים, דערווייל האט ער געברענגט צוויי באזונדערע מנחות אין צוויי כלים וואס יעדע איינס איז באשטאנען פון א עשרון, אדער פארקערט, ער האט געהאט צוגעזאגט צו ברענגען צוויי עשרונות בשני כלים, צוויי באזונדערע מנחות פון א עשרון, והביא בכלי אחד און ער האט צוזאמגעשטעלט, ער האט געמאכט אין איין כלי א מנחה פון צוויי עשרון. איז מה שהביא הביא, דאס וואס ער האט געברענגט איז גוט, מען נעמט אראפ א קומץ, און מען איז מקריב די קומץ, און די איבריגע עסן די כהנים, וידי חובתו לא יצא, עס איז אבער נאכנישט יוצא געווען זיין חוב, ער מוז איבערברענגען נאכאמאל די צוויי עשרון אין איין כלי אדער אין צוויי כלים לויט ווי ער האט צוגעזאגט. אויב ער האט זיך אויסגעדרוקט אויף צוויי עשרון מעל וואס איז געליגן פאר אים, אלו, די צוויי עשרון, להביא בכלי אחד גיי איך ברענגען אין איין כלי, והביא בשני כלים דערווייל האט ער עס געברענגט אין צוויי כלים, אדער פארקערט ער האט געזאגט ער גייט עס ברענגען בשני כלים, והביא בכלי אחד, הרי אלו פסולין, דאס איז פסול. פארוואס? ווייל אויב ער האט צוגעזאגט צו ברענגען צוויי עשרון אין איין כלי, וואלט מען דאך פון דעם געדארפט אראפנעמען איין קומץ. יעצט אז ער ברענגט עס אין צוויי כלים, נעמט מען אראפ פון דעם צוויי קומצים, דאס איז אנדערש ווי וואס ער האט געזאגט. אויכעט, ווען ער האט געזאגט ער גייט עס ברענגען אין איין כלי, איז דאך עס א גרויסע מנחה פון צוויי עשרון, און יעצט אז ער ברענגט צוויי מנחות וואס יעדע איינס איז א עשרון, האט ער ממעט געווען אין די שיעור פון די מנחה, ער ברענגט צוויי מנחות פון איין עשרון, און נישט א מנחה פון צוויי יסורן. און די זעלבע זאך טאמער ער האט געהאט צוגעזאגט צו ברענגען צוויי באזונדערע מנחות אין צוויי כלים וואס יעדע איינס איז א עשרון, האט ער דאך צוגעזאגט צו ברענגען אויף אזא מין אופן וואס מען וועט אראפ נעמען צוויי קומצים פון יעדע מנחה באזונדער, יעצט אז ער האט עס צוזאם געשטעלט אין איין כלי נעמט מען דאך נאר אראפ איין קומץ, האט ער ממעט געווען מיט די קומצים, און אויך ער האט געהאט געזאגט אז ער גייט ברענגען צוויי מנחות וואס יעדע איינס איז א עשרון און יעצט ברענגט ער א גרויסע מנחה פון צוויי עשרון ער האט מרבה געווען פון וואס ער האט צוגעזאגט ממילא איז עס פסול. זאגט די משנה, אויב דער מענטש האט געזאגט הרי עלי שני עשרונים, איך גיי ברענגען א מנחה פון צוויי עשרון, להביא בכלי אחד, איך גיי עס ברענגען אין איין כלי אלע ביידע עשרון, והביא בשני כלים, למעשה האט ער עס געברענגט צעטיילט אין צוויי כלים. איז דאך פריער געשטאנען ביי אזא מין הלכה, אז וויבאלד מען האט געזאגט הרי עלי, מען האט נישט געזאגט אלו, איז מה שהביא הביא. זאגט אבער די משנה דא וועט מען רעדן אביסל אנדערש, אמרו לו, מענטשן האבן אים אפירגעהאלטן דארט, מען זעט ווי ער קומט מיט צוויי כלים און מען האט געוואוסט אז ער האט צוגעזאגט אנדערש, האט מען אים געזאגט, בכלי אחד נדרת, דו האסט דאך צוגעזאגט צו ברענגען די צוויי עשרון אין איין כלי, איז די הלכה אזוי, הקריבן בכלי אחד טאמער האט ער עס צוזאמגעשטעלט אין איין כלי צוריק און אזוי מקריב געווען כשרים איז עס כשר, בשני כלים טאמער ער האט עס געלאזט אזוי ווי עס איז געוועזן, ער האט עס געלאזט אין צוויי כלים, פסולין, איז עס פסול. פארוואס? ווייל פריער, ווי עס איז געשטאנען למשל, הרי עלי שני עשרונים להביא בכלי אחד והביא בשני כלים, מה שהביא הביא, פארוואס זאג איך אז דאס וואס ער האט געברענגט האט ער געברענגט, ווייל איך זאג, ער וועט שפעטער ברענגען די נדר וואס ער האט צוגעזאגט צו ברענגען בכלי אחד צוויי עשרון, יעצט האט ער געברענגט א צווייטע. אבער דא ווי מען האט אים אפירגעהאלטן און מען האט אים מעורר געווען, דו האסט דאך אנדערש צוגעזאגט און ער האט גארנישט געענטפערט, זאג איך אז די קרבן וואס ער האט יעצט געברענגט איז נישט כשר, ווייל אויב ס'וואלט געווען אמת אז יעצט ברענגט ער עפעס א צווייטע נדבה, און שפעטער וועט ער גיין ברענגען די נדר וואס ער האט צוגעזאגט וואלט ער דאס געדארפט זיך פארענטפערן פאר זיי, פארוואס האט ער זיי גארנישט געזאגט? אלא מאי, דאס איז יא די זעלבע וואס ער האט געוואלט ברענגען, און וויבאלד ס'איז נישט אויף דעם זעלבן אופן ווי ער האט צוגעזאגט, איז עס פסול. די זעלבע זאך טאמער ער האט געזאגט הרי עלי שני עשרונים להביא בשני כלים, ער האט צוגעזאגט צו ברענגען צוויי באזונדערע מנחות יעדע איינס איין עשרון, אין צוויי באזונדערע כלים, והביא בכלי אחד, דערווייל קומט ער אין בית המקדש און ער ברענגט ביידע עשרונות אין איין כלי. אמרו לו, האט מען אים געזאגט בשני כלים נדרת, דו האסט דאך צוגעזאגט צו ברענגען אין צוויי באזונדערע כלים, איז די הלכה הקריבן בשני כלים, טאמער ער האט עס צעטיילט און געמאכט צוויי באזונדערע מנחות כשרים איז עס כשר, אבער נתנו בכלי אחד, טאמער ער האט עס יא אריינגעלייגט אין איין גרויסע כלי, האט עס א הלכה כשתי מנחות שנתערבו, אזוי ווי צוויי באזונדערע מנחות וואס האבן זיך צוזאמגעמישט, וואס די הלכה איז אז אויב מען דערקענט נאך, מען זעט נאך, וועלכע חלק ס'איז באלאנגט פאר איין מנחה און וועלכע חלק באלאנגט פאר די אנדערע מנחה, קען מען אראפנעמען א קומץ פון די באזונדער און פון די באזונדער, און ביידע זענען כשר. און אויב ס'האט זיך אזוי שטארק צוזאמגעמישט אז מען זעט נישט וועלכע ס'איז פון וועלכע, איז עס טאקע פסול. זאגט טאקע דער ברטנורא אז דאס וואס איז געשטאנען אויבן, אז אויב ער האט צוגעזאגט צו ברענגען אין צוויי כלים און ער האט עס געברענגט אין איין כלי איז עס פסול וועט מען טאקע רעדן אויף אזא מין פאל אז מען האט נישט געקענט מער דערקענען און אראפנעמען א קומץ פון יעדע איינע באזונדער ווייל אויב מען קען איז עס נאך יא כשר. משנה ג' הרי עלי מנחה מן השעורים יעדע מנחה דארף זיין פון ווייץ דווקא, אויב א מענטש האט צוגעזאגט צו ברענגען א מנחה פון גערשטן יביא מן החיטים זאל ער ברענגען פון ווייץ ווייל איך זאג אז מען רעדט דא אז דער מענטש האט געזאגט, ווען איך ווייס ווען אז מען קען נישט ברענגען פון שעורים, וואלט איך געזאגט אז איך גיי ברענגען פון חיטים. אויב דער מענטש האט טאקע געזאגט, ווען איך ווייס ווען אז מען קען נישט ברענגען פון שעורים וואלט איך גארנישט געברענגט, איז ער טאקע נישט מחויב גארנישט צו ברענגען, עס איז געווען א טעות. קמח, טאמער דער מענטש האט צוגעזאגט צו ברענגען פון פשוט'ע מעהל, יביא סולת זאל ער ברענגען פון די פיינע מעהל, ווי עס שטייט אין פסוק, סולת יהיה קרבנו אז די מנחות דארפן זיין געמאכט פון פיינע מעהל. אויב דער מענטש האט צוגעזאגט צו ברענגען א קרבן מנחה בלא שמן ולבונה, יביא עמה שמן ולבונה, מוז ער מיטברענגען שמן ולבונה. חצי עשרון, טאמער א מענטש האט צוגעזאגט צו ברענגען א האלבע פון א עשירית האיפה, יביא עשרון שלם. ס'איז דא א מינימום פון איין עשרון פאר א מנחה, מ'קען נישט ברענגען ווייניגער. אויב ער האט געזאגט עשרון ומחצה, איינס און א האלבע עשרון, יביא שניים זאל ער ברענגען צוויי. אזוי האלט די תנא קמא, רבי שמעון פוטר, רבי שמעון זאגט ער איז אינגאנצן פטור, שלא התנדב כדרך המתנדבים, רבי שמעון גייט לשיטתו וואס ער האלט אז מען קוקט אויכעט אויף די לעצטע ווערטער וואס די מענטש האט געזאגט, און וויבאלד ער האט צוגעלייגט א האלבע עשרון, וואס דאס קען מען דאך נישט ברענגען, זאג איך אז די גאנצע זאך איז נישט געווען קיין גוטע נדבה, און ער מוז גארנישט ברענגען. משנה ד'. מתנדב אדם מנחה של שישים עשרון, א מענטש קען מנדב זיין א מנחה פון גאנצע זעכציק עשירית האיפה, ומביא בכלי אחד און דאס ברענגען אין איין כלי. אם אמר, אויב האט ער אבער געזאגט הרי עלי שישים ואחד, איך וויל ברענגען איין און זעכציק עשרון, מביא מוז ער ברענגען צו טיילן, שישים בכלי אחד, זעכציק ברענגט ער אין איין כלי, ואחד בכלי אחד, און איינס אין א באזונדערע כלי. פארוואס קען מען עס נישט ברענגען אינאיינעם? זאגט די תנא קמא, שכן ציבור מביא ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת שישים ואחד. מען טרעפט אמאל אז די ציבור ברענגט אין איין טאג איין און זעכציק עשרון פאר א מנחת נסכים, און דאס איז ווען די ערשטע טאג פון סוכות געפאלט אין שבת, ווי די ברטנורא מאכט די חשבון, דעם ערשטן טאג סוכות האט מען געמאכט דרייצן פרים. יעדע פר האט געהאט דריי עשרון מעיל פאר נסכים, קומט אויס דריי מאל דרייצן איז נײַן און דרײַסיק. נאכדעם האט מען מקריב געווען פֿערצן כבשים, פֿערצן מיט נײַן און דרײַסיק איז דרײַ און פֿופֿציק. מען האט מקריב געווען צוויי ווידערן וואס יעדע ווידער איז געוועזן נאך צוויי עשרון, האלט מען ביי זיבן און פֿופֿציק עשרון. מען האט מקריב געווען א תמד של שחר און א תמד של בין הערבים איז נאך צוויי עשרון, האלט מען ביי נײַן און פֿופֿציק. און וויבאלד ס'איז שבת האט מען אויכעט געהאט צוויי כבשים פון די מוספים פון שבת, איז נאך צוויי איז איין און זעכציק עשרון. קומט אויס אז ס'איז דא אמאל וואס דער ציבור איז מקריב א מנחה פון איין און זעכציק עשרון אין איין טאג, אויב אזוי דיו ליחיד שיהא פחות מן הציבור אחד, ס'פאסט אז דער יחיד זאל זיין איינס ווייניגער ווי די ציבור, א יחיד זאל נישט מעגן ברענגען א מנחה פון איין און זעכציק עשרון, ער מעג ברענגען נאר פון זעכציק עשרון אין איין כלי. דאס איז די שיטה פונעם תנא קמא. אמר רבי שמעון, די ציבור האט דען געברענגט די אלע נסכים אין איין כלי אויסגעמישט? עס קען דאך אפילו נישט זיין, והלא אלו לפרים, א חלק דערפון, נײַן און דרײַסיק עשרון זענען געקומען פאר שטירן, ואלו לכבשים, און אסאך אנדערע זענען געקומען פאר די שעפסן, ואינן נבללים זה עם זה, מען טאר נישט אויסמישן איינס מיטן צווייטן, פארוואס? ווייל די פרים איז געווען מער א געדעכטע טייג, ס'איז געווען אויסגעמישט, נאר צוויי לוג אויל פאר יעדע עשרון, און ביי די כבשים איז געוועזן מער א שיטערע לויזע זאך, ס'איז געוועזן דריי לוג אויל פאר יעדע עשרון מער, און אז מען וועט עס צוזאממישן איינס מיטן צווייטן וועט אויסקומען אז ס'גייט אוועק אביסל אויל פון די כבשים'דיגע און ס'גייט אריין אין די פרים'דיגע נסכים. ווערט דאך עס, איינס ווערט, איינס ווערט חסר, איינס ווערט יתר, איז דאך עס פסול. קען נישט זיין אז די ציבור האט עס געברענגט אלעס אין איין כלי, ממילא נישט דאס איז די טעם פארוואס א יחיד זאל נישט מעגן ברענגען מער ווי זעכציג עשרון אויף אמאל אין איין כלי. אלא נאר, ווייסט פארוואס די טעם איז, ווייל עד שישים, ביז זעכציג עשרון יכולים להיבלל, קען מען עס אויסמישן אין איין כלי. ווי די בארטנורא איז דא מסביר אז דער רבי שמעון האלט ווי די שיטה פון רבי אליעזר בן יעקב וואס מען האט געלערנט אויבן אין פרק שתי מדות אז א מנחה פון זעכציג עשרון דארף מען נישט ברענגען מער ווי איין לוג אויל זאגט די משנה זעכציג עשרון מיט איין לוג קען מען נאך אויסמישן און אז מען קען עס אויסמישן מוז מען עס אפילו נישט אויסמישן ווייל אויב ס'איז ראוי לבילה איז אין בילה מעכבת בו, אבער ווען ס'איז מער ווי זעכציג עשרון קען מען עס שוין נישט מישן, ס'לאזט זיך נישט, ס'איז צו ווייניג אויל. אזוי לערנט די בארטנורא דא און רש"י דא אויפן פלאץ. ס'איז דא אבער א רש"י אויבן אויף מנחות דף י"ח עמוד ב' וואס רש"י זאגט אפילו לויט די שיטה פון די חכמים פון ר' אליעזר בן יעקב אז ווען א מענטש ברענגט א מנחה פון זעכציג עשרון ברענגט ער מיט זעכציג לוג אויל, איז נאך אלץ זייער שווער אויסצומישן אין איין כלי גאנצע זעכציג עשרון מיט זעכציג ליג אויל, דאס הייסט זעכציג ליג מיט זעכציג עשרון קען מען נאך אבער א טראפ מער ווי דעם קען מען שוין נישט ממילא טאר מען נישט ברענגען קיינמאל אין איין כלי מער ווי זעכציג עשרון. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו ר' שמעון, שישים נבללים, ווען ס'איז זעכציג עשרון קען מען עס נאך מישן און שישים ואחד אין נבללים, ממש אזוי, אזא דראסטישע חילוק פון איין עשרון וואס מען לייגט צו צו זעכציג קען מען שוין נישט מישן? אמר להם דאס איז נישט קיין קשיא ווייל כל מידות חכמים כן אלע מאסן וואס די חכמים האבן געגעבן גייט עס אויף דעם אופן, למשל בארבעים סאה הוא טובל, אויב איך האב א מקווה פון פֿערציק סאה מעג מען זיך טובל'ן דארט, בארבעים סאה חסר קרטוב אז ס'פעלט א קרטוב דערפון אינו יכול לטבול בהם קען מען זיך שוין נישט טובל'ן אין דעם, וויפיל איז א קרטוב, די ברטנורא דא אויפן פלאץ זאגט א זעכצנטל פון א ליג, א פערטל פון א פערטל, אבער די תוספות יום טוב שטעלט זיך אז אויף עטליכע פלעצער אין מסכת מקוואות, און אזוי איז אויך משמע אין די גמרא אין בבא בתרא שטייט אז א קרטוב איז א פיר און זעכציגסטל, א אכטל פון א אכטל פון א ליג. זאגט די משנה, אין מתנדבים ליג, ס'איז נישטא אזא זאך א מענטש זאל מנדב זיין א ליג וויין פאר נסכים, ווייל מ'טרעפט נישט אין ערגעץ אז מ'זאל דארפן ברענגען איין ליג וויין אויפאמאל. די זעלבע זאך שנים, צוויי ליג וויין קען מען נישט מנדב זיין ווייל מען טרעפט נישט אזא זאך א נסכים פון צוויי ליג, וחמישה טרעפט מען אויכעט נישט, אבל מתנדבים שלושה קען מען יא מנדב זיין דריי ליג אויף אמאל, ווייל די נסכים פון א כבש איז דריי ליג וויין און דריי ליג אויל, וארבעה פיר ליג קען מען יא מנדב זיין ווייל אזוי איז די נסכים פון א אייל, ושישה קען מען ווייל דאס איז די שיעור פון נסכים פון א פר, ומשישה למעלה אויכעט פון זעקס און העכער קען מען אויכעט וויפיל ליג מען וויל, למשל אז מען ברענגט זיבן איז דאס א כבש מיט א אייל אינאיינעם איז די נסכים דערפון זיבן, און אז מען האט געברענגט אכט איז עס ראוי פאר צוויי אילים, און אזוי ווייטער און ווייטער. משנה ה'. מתנדבים יין ואין מתנדבים שמן, דברי ר' עקיבא. לויט ר' עקיבא מעג א מענטש מנדב זיין סתם וויין צו גיסן אויפן מזבח און מען גיסט עס טאקע אריין אין די שיתין די לעכער וואס לויפן ביזן תהום. אבער אויל האט ר' עקיבא געהאלטן קען מען נישט מנדב זיין סתם אזוי פאר זיך. ר' טרפון אומר מתנדבים שמן, ר' טרפון האלט מען קען יא מנדב זיין אויל. וואס טוט מען מיט די אויל? זאגט די ברטנורא מען נעמט אראפ א קומץ דערפון און מען לייגט עס אויפן מזבח און די איבריגע עסן די כהנים. אמר ר' טרפון זאגט ר' טרפון א ראיה צו זיין שיטה אז מען זאל יא מעגן מנדב זיין אויל אליין זאגט ער מה מצינו ביין פונקט ווי מען טרעפט ביי וויין שבא חובה ס'קען קומען אלס א חוב ווען א מענטש ברענגט א בהמה מוז ער דאך מיטברענגען וויין פאר די נסכים ובא נדבה מען קען דאס מנדב זיין אויך פאר זיך דאס איז דאך רבי עקיבא מודה אז וויין קען מען ברענגען בנדבה איז פונקט ווי יין קען קומען בחובה און בנדבה אף שמן בא חובה ובא נדבה די זעלבע זאך אויל זאל מען מעגן ברענגען סיי אלס א חוב ווען א מענטש ברענגט מנחת נסכים ברענגט מען דאך מיט די אויל, און ס'זאל אויכעט קענען קומען אלץ א נדבה. אמר לו רבי עקיבא לא, ניין, ס'איז נישט קיין פארגלייך. ווייל אם אמרת ביין, ווייסטו פארוואס ביי וויין קען מען מנדב זיין וויין אליין, שכן הוא קרב חובתו בפני עצמו, אויכעט ווען מען ברענגט א מנחת נסכים בחובה, מישט מען נישט אויס די וויין מיט די אויל און די מעל, ס'קומט דאך פאר זיך, האט דאך עס נישט אזוי ווייט קיין שייכות מיט די אנדערע זאכן. און ווי די ברטנורא זאגט, ס'איז נישט מעכב אויכעט נישט, די וויין איז נישט מעכב די אנדערע זאכן. תאמר בשמן שאינו קרב חובתו בפני עצמו, אויל פאר זיך באזונדער, ווען ס'קומט בחובה איז נישט דא אזא זאך ווי מ'זאל מאכן די אויל פאר זיך, מ'מישט זיך עס אויס מיט די מעל. ממילא וויבאלד ס'קומט נישט באזונדער, קען מען עס קיינמאל נישט מנדב זיין פאר זיך אליין. זאגט די משנה, אין שניים מתנדבין עשרון אחד, ביי די קרבן מנחה שטייט ונפש כי תקריב קרבן מנחה, לערנט מען פון דעם ארויס אז מען קען נישט ברענגען איין עשרון בשותפות. אבל מתנדבין עולה ושלמים, א עולה און א שלמים קען מען יא ברענגען בשותפות, ובעוף אפילו פרידה אחת, מען קען אפילו נאר איין פייגעלע, איין טערקלטויב אדער איין בן יונה, קענען צוויי מענטשן מנדב זיין אינאיינעם. זאגט די גמרא אין מסכת מנחות דף ק"י עמוד א', שטייט א פסוק אין מלאכי בכל מקום, אויף יעדן פלאץ, מוקטר קען מען מקטיר זיין, מוגש און גענענען לשמי פאר מיין נאמען, שטעלט זיך די גמרא בכל מקום סלקא דעתך, מען מעג דאך נאר מקריב זיין אין משכן און בית המקדש, מען מעג נישט איבעראל מקריב זיין? אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, אלו תלמידי חכמים, דא רעדט מען פון די תלמידי חכמים, העוסקים בתורה בכל מקום, וואס זיי לערנען און לערנען מעג מען דאך יא, און מען לערנט טאקע איבעראל, מעלה אני עליהן רעכן איך אויף זיי כאילו מקטירין ומגישין לשמי, כאילו זיי האבן מקטיר געווען און דערנענטערט קרבנות פאר מיין נאמען וועגן. שטייט דארט ווייטער אין פסוק ומנחה טהורה, זה הלומד תורה בטהרה, דאס גייט ארויף אויף א מענטש וואס לערנט תורה בטהרה, וואס דאס מיינט נושא אישה, ער האט קודם חתונה, ואחר כך לומד תורה. שטייט א פסוק אין תהילים, שיר המעלות, הנה ברכו את ה', לויבטס און בענטשטס דעם אייבערשטן, כל עבדי ה', אלע קנעכט פונעם אייבערשטן, העומדים בבית ה' בלילות, וואס זיי שטייען ביי די נעכט אינעם שטוב פונעם אייבערשטן, שטעלט ער זיך מאי בלילות, ווייל אויב זאל עס ארויפגיין אויף קרבנות, העומדים בבית ה', איז דאך די עיקר עבודה געווען בייטאג און נישט ביינאכט. אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה, מען רעדט פון די תלמידי חכמים וואס א גאנצן טאג זענען זיי פארנומען מיט די ארבעט, בארגן זיי אוועק צייט פונעם טאג פאר די ארבעט און מען באצאלט עס ביינאכט, און זיי לערנען ביינאכט מעלה עליהם הכתוב כאילו עסוקים בעבודה, כאילו זיי האבן עוסק געווען בעבודה. שטייט א פסוק אין דברי הימים, לעולם זאת על ישראל, מען רעדט דארטן פון די פרשה פון די קרבנות, איז דאך לכאורה שווער, קרבנות גייט דאך נישט אן אייביג, נאר ווי לאנג ס'איז דא א בית המקדש, פארוואס שטייט לעולם זאת על ישראל? אמר רב גידל אמר רב, זה מזבח בנוי דאס גייט ארויף אויף די מזבח וואס איז נאך היינט אויכעט געבויט, ומיכאל שר הגדול, מיכאל דער גרויסער שר, עומד שטייט ומקריב עליו קרבן, און ער איז מקריב אויף דעם קרבנות. וועלכע קרבנות איז מיכאל מקריב היינטיגע צייטן, ברענגט תוס' צוויי וועגן, אדער איז ער מקריב נשמות פון די צדיקים, און דער מהרש"א זאגט אז לויט דעם פארשטייט מען זייער גוט די לעולם זאת על ישראל, ס'גייט ארויף אויף די נשמות פון די אידן, א צווייטע וועג זאגט תוס' אז ער איז מקריב פייערדיגע כבשים. און תוס' זאגט אז דאס איז טאקע די פשט וואס מען זאגט ביים דאווענען רצה ה' אלקינו בעמך ישראל, שטייט דארטן ואישי ישראל, די קרבנות פון די אידן, ותפלתם און זייערע געבעטן, מהרה באהבה תקבל ברצון, וואס בעט מען אז מען זאל אננעמען די קרבנות, יעצט איז דען דא קרבנות? אבער לויט ווי ס'שטייט דא אז מיכאל איז היינטיגע צייטן אויך מקריב קרבנות, שטימט עס זייער גוט, מען בעט אז מען זאל אננעמען באהבה און ברצון די קרבנות וואס מיכאל מאכט פאר אונזערטוועגן. תוס' ברענגט אויך א צווייטע פשט, אז דאס וואס עס שטייט ואישי ישראל גייט נישט ארויף אויף די בקשה פון מהרה באהבה תקבל ברצון, ס'גייט נאר ארויף אויף והשב את העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל, מ'איז מתפלל אז די אייבערשטער זאל צוריק ברענגען די עבודה און ער זאל צוריק ברענגען די קרבנות פון די אידן, אבער ער רעדט נישט פון דעם אז היינטיגע צייטן איז מען אויכעט מקריב קרבנות. זאגט די גמרא ורבי יוחנן אמר, דאס וואס עס שטייט לעולם זאת על ישראל, אלו תלמידי חכמים העסוקין בהלכות עבודה וואס זיי זענען עוסק היינטיגע צייטן אויכעט אין די דינים פון די עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם, עס ווערט פאררעכנט אויף זיי כאילו די בית המקדש איז געווארן אויפגעבויט און זיי זענען מקריב קרבנות, און דאס איז די פשט לעולם זאת על ישראל. אמר ריש לקיש, מאי דכתיב וואס איז די פשט אין פסוק זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם? דרש'נט ער כל העוסק בתורה, ווער ס'לערנט תורה, כאילו הקריב עולה, מנחה וחטאת ואשם, כאילו מ'האט מקריב געווען די אלע קרבנות. אמר רבא, האי לעולה למנחה, לויט דעם פשט, פארוואס שטייט לעולה למנחה, עולה און מנחה מיבעי ליה, ס'וואלט געדארפט שטיין אז דאס איז אזוי ווי א עולה און א מנחה. אלא אמר רבא, פשט אין פסוק גייט אזוי, כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא חטאת ולא אשם, ווער ס'לערנט תורה דארף נישט צוקומען צו די אלע קרבנות, דאס איז אנשטאטס די אלע קרבנות, נישט ס'ווערט גערעכנט כאילו ער האט געמאכט די אלע קרבנות, נאר דורך דעם וואס ער לערנט תורה, זאגט די מהרש"א, אפילו ער לערנט נישט דווקא די הלכות קרבנות, סתם אזוי, זאת התורה, סיי וועלכן פלאץ אין די תורה ער לערנט איז דאס מגנא ומצלא, ס'באשיצט די מענטש פון עבירות, וועט ער נישט דארפן צוקומען צו ברענגען די עולה מנחה און חטאת און אשם. אמר רבי יצחק, מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם, קוקט עפעס אויס אז מ'לערנט די פרשה פונעם חטאת און די פרשה פונעם אשם אליין, ווייל כל העוסק בתורת חטאת איז גערעכנט אויף אים כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. זאגט די מהרשא, רבי יצחק רעדט אז ווען מען לערנט די פרשה פון דעם חטאת און די פרשה פון דעם אשם, ווערט עס גערעכנט כאילו מען האט מקיים געווען די מצוה פון חטאת ואשם, טון א מצוה טוט נישט ראטעווען פון עבירות, ס'טוט נאר באשיצן און ס'ווערט גערעכנט אויף אים כאילו ער האט טאקע יעצט געטון די מצוה. ממילא ווערט עס גערעכנט אויף אים, אז אויב למשל ער איז געווען מחיוב א חטאת אדער א אשם, האט ער עס יעצט מיט דעם לערנען די פרשת חטאת און די פרשת אשם, אזוי ווי מקיים געווען, זאגט ער און פאר דעם טאקע רעדט ער נאר פון זאת תורת החטאת און זאת תורת האשם, און ער רעדט נישט פון די עולה און די מנחה, ווייל א עולה און מנחה איז פשוט אז ווען א מענטש לערנט די פרשה פון די עולה און די מנחה, האט ער געברענגט א קרבן נדבה פון עולה און מנחה, אבער א חטאת ואשם וואס ס'קומט נישט בנדבה, וואלט איך געזאגט אז אפשר ווען איינער לערנט די פרשה פון חטאת ואשם, ווערט עס נישט גערעכנט ווי ער ברענגט די חטאת ואשם, ס'קומט דאך נישט בנדבה. זאגט די גמרא, ס'ווערט אבער גערעכנט אויף דעם מענטש כאילו ער איז געווען מחויב א חטאת ואשם און ער האט עס געברענגט. זאגט דער זוהר הקדוש, רבי יוסי פתח ואמר, שטייט א פסוק אין קהלת, כל עמל האדם לפיהו, אלע פלאג פון א מענטש איז צו זיין מויל. אסתכלנא זאגט ער, כ'האב מיך אריינגעקוקט במלוי דשלמה מלכא אין די ווערטער פון שלמה המלך, וכולהו אחידן בחכמה עילאה, דאס איז אלעס אנגעכאפט אין די אויבערשטע חכמה, ס'איז נישט קיין ווארט איבריג און אלעס האט א טיפע כוונה. זאגט ער כל עמל האדם לפיהו ווי שלמה המלך האט דא געזאגט, האי קרא דאס גייט ארויף בשעתא דדיינין ליה לבר נש בההוא עלמא כתיב. מען רעדט דא ווען מען טוט משפט'ן דעם מענטש אויף יענע וועלט. כל ההוא דינא, די גאנצע דין, וכל מאן דסובל בההוא עלמא, אלעס וואס ער טוט ליידן אויף יענע וועלט, ונקמין מניה נקמתא דעלמא, מען טוט נקמה נעמען פון אים נקמות פון די וועלט, לפיהו, דאס איז אלעס צוליב זיין מויל. בגין פיהו וועגן זיין מויל דלא נטר ליה וואס ער האט עס נישט געהיטן וסאיב ליה לנפשיה און ער האט מטמא געווען זיין נפש ער האט געגעסן מאכלות אסירות ולא אתדבק ער האט זיך נישט באהאפטן בסטרא דחיי אין די זייט פון לעבן בסטרא דימינא אין די רעכטע זייט שטייט ווייטער אין פסוק וגם הנפש לא תמלא לא תשתלם דינהא ס'וועט זיך נישט ענדיגן די דינים פון דעם נפש לעלם ולעלמי עלמין ער וועט זייער לאנג ליידן צוליב די מאכלות אסירות דבר אחר לא תמלא, לא תשתלם, ס'וועט נישט געענדיגט ווערן לסלקא צו קענען ארויפגיין לאתרהא צו איר פלאץ לעלמין אויף אייביג, בגין דהא אסתאבת ווייל ס'איז טמא געווארן ואתדבקת און ס'האט זיך באהאפטן בסטרא אחרא צו די צווייטע זייט. רבי יצחק אמר, כל מאן דאסתאב בהו ווער ס'ווערט טמא מיט די מאכלות אסירות איז כאילו פלח לעבודה זרה כאילו ער האט געדינט עבודה זרה דאיהו תועבת השם, וכתיב אזוי ס'שטייט דא אין די פרשה פון די מאכלות אסירות לא תאכל כל תועבה, מאן דפלח לעבודה זרה ווער ס'דינט עבודה זרה נפיק מסטרא דחיי גייט דאך אוועק אינגאנצן פון די זייט פון לעבן נפיק מרשותא קדישא ער גייט אוועק פון די הייליגע רשות ועייל און ער גייט אריין ברשותא אחרא אוף מאן דאסתאב בהני מיכלי איז די זעלבע זאך איינער וואס טוט זיך מטמא זיין מיט די אלע מאכלות אסורות נפיק מסטרא דחיי ווערט ער גייט ער ארויס פון די זייט פון לעבן ונפיק מרשו קדישא און ער גייט ארויס פון די הייליגע רשות ועייל און ער גייט אריין ברשותא אחרא אין א צווייטע רשות. ולא עוד נישט נאר דאס, אלא דאסתאב ער ווערט טמא בהאי עלמא אויף די וועלט ובעלמא דאתי און אויף יענע וועלט, ועל דא ונטמתם בם כתיב בלא אלף, ווייל ער ווערט אפגעשיידט פון דעם אלופו של עולם. וכתיב שטייט א פסוק ולא תטמאו את נפשותיכם זאלט נישט מטמא זיין אייער זעהל בבהמה בעוף ובכל אשר תרמוש האדמה אשר הבדלתי אתכם לטמא, מאי לטמא, וואס הייסט דער אייבערשטער האט אפגעשיידט די בהמות און די עופות מטמא צו זיין? זאגט ער יא לטמא לעמין, דער אייבערשטער האט עס אפגעשיידט מטמא צו זיין די פעלקער מיט דעם, דהא אינון מסאבין זיי זענען דאך טמא ומסטרא דמסאבא קא אתיין זיי קומען פון די זייט פון די טומאה וכל חד אתדבק באתריה יעדער איינער ווערט באהאפטן צו זיין זייט ממילא די גוים וואס זיי קומען פון די טומאה זיי דארפן טאקע עסן די מאכלות אסורות ר' אלעזר הוה יתיב קמיה דר' שמעון אבוי ר' אלעזר איז געזיצן פאר זיין טאטע ר' שמעון אמר ליה האט אים געזאגט הא דתנינן דאס וואס מיר האבן געלערנט זמין קודשא בריך הוא די אייבערשטער איז פארגעברייט לדכאה להו לישראל צו רייניגן די אידן במה וויאזוי גייט מען רייניגן די אידן אמר ליה כמה דכתיב וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, דער אייבערשטער גייט שפריצן אויף אידן ריינע וואסער, וואס ער זאגט דא אין די תרגום הזוהר אז דאס מיינט חסדים פון בינה, כיוון דאתדכאן נאכדעם וואס די אידן וועלן זיין גערייניקט מתקדשין וועלן זיי געהייליגט ווערן, וישראל דאתדבקן ביה בקודשא בריך הוא, אידן וואס זיי זענען דבוק אינעם אייבערשטן קודש אקרון זיי ווערן אנגערופן הייליג, דכתיב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו וכתיב ואנשי קודש תהיון לי. זכאין אינון ישראל, וואויל איז די חלק פון די אידן, דקודשא בריך הוא קאמר עלייהו וואס דער אייבערשטער זאגט אויף זיי והייתם קדושים איר זאלט זיין הייליג כי קדוש אני השם ווייל איך בין הייליג באשעפער, בגין דכתיב ובו תדבק שטייט דאך אז מען דארף זיך מדבק זיין אינעם אייבערשטן, ממילא פונקט ווי דער אייבערשטער איז הייליג, דארפן די אידן זיין הייליג, וכתיב לא עשה כן לכל גוי דאס איז נישט געזאגט געווארן פאר קיין שום אנדערע פאלק, ומשפטים בל ידעום הללוקה. זאגט דער רמב"ם אין הלכות מעשה הקרבנות פרק ג', ישראל א איד שהוא מומר לעבודה זרה, ער איז א מומר צו דינען עבודה זרה, או מחלל שבת בפרהסיא, ער טוט פארשוועכן דעם שבת, אפענערהייט, אין מקבלים ממנו קרבן כלל, ער איז נאך ערגער ווי א גוי, מען טאר נישט אננעמען פון אים גארנישט קיין קרבן, אפילו העולה, אפילו א קרבן עולה שמקבלין אותה מן הנכרי וואס פון א גוי מעג מען עס נעמען, אין מקבלין אותה מן המומר הזה פון א מומר טאר מען דאס נישט נעמען שנאמר אדם כי יקריב מכם, מפי השמועה למדו מכם נאר א חלק פון די אידן מעגן ברענגען ולא כלכם נישט אלע, להוציא את המומר. אבל, אם היה מומר לשאר עבירות, אויב ער איז געווען א מומר פאר איינע פון די אנדערע עבירות נישט אויף עבודה זרה אדער שבת, מקבלים ממנו כל הקרבנות קען מען יא אננעמען פון אים אלע מיני קרבנות כדי שיחזור בתשובה, כדי ער זאל טאקע תשובה טון. היה מומר לעבירה אז ער איז געווען א מומר אויף א געוויסע עבירה, והוא מפורסם וידוע לעשותה, עס איז געווען באקאנט אז דער מענטש איז א מומר לדבר אחד אויף די זאך, והורגל בו ער איז איינגעוואוינט צו טון יענע געוויסע עבירה בין להכעיס, סיי צו דערצערענען דעם אייבערשטן בין לתיאבון, זיך אנצופילן זיין תאווה, אין מקבלין ממנו קרבן לאותה עבירה, אויף יענע סארט עבירה נעמט מען נישט פון אים צו קיין קרבן, כיצד, כגון שהיה רגיל לאכול חלב, ער פלעגט עסן פעטנס, בין להכעיס, סיי ווייל ער האט געוואלט דערצערענען, בין לתיאבון, סיי טאמער ער האט געוואלט נאר זיך אנפילן זיין נפש מיט אלע גליסטענישן, ושגג, און איינמאל האט ער זיך טועה געווען און בשוגג, ואכל חלב האט ער געגעסן חלב, ער האט געמיינט אז ס'איז שומן, און ער האט געגעסן חלב, והביא חטאת, ער וויל ברענגען א חטאת, זיך מכפר זיין אויף די עבירה, אין מקבלין אותה ממנו, מען נעמט נישט אן קיין חטאת פון אים אויף דעם חטא, ווייל ער איז א מין מענטש וואס ער איז א מומר לדבר אחד, אין אנדערע צייטן עסט ער חלב להכעיס אדער לתיאבון. עולות הנכרים, די קרבנות עולה וואס גוים ברענגען, אין מביאין עמהן נסכים, זיי מוזן נישט מיטברענגען קיין נסכים, שנאמר כל האזרח יעשה ככה, נאר אידישע קינדער ברענגען נסכים. אבל נסכיהם קריבין משל ציבור. דאס הייסט אזוי, אויב דער גוי וויל, קען ער אליין ברענגען זיינע נסכים. טאמער דער גוי ברענגט א קרבן און ער ברענגט נישט קיין נסכים, דעמאלס איז דער ציבור שטעלט צו די נסכים פון דעם קרבן, שנאמר, ככה תעשו לאחד כמספרם. ואינן טעונות סמיכה, א גוי דארף זיך נישט אנלאנען אויף זיינע בהמות וואס ער ברענגט, שאין סמיכה אלא בישראל, נאר ביי אידן איז דא די זאך פון סמיכה, און אויכעט נאר ביי אנשים, לא בנשים, פרויען זענען זיך נישט סומך אויף זייערע קרבנות. זאגט רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה, אלו עבירות חמורות, אויף די הארבע עבירות וואס מען האט נעכטן געלערנט, דאס הייסט כריתות, מיתה בידי שמים, מיתת בית דין, אדער די לאו פון לא תשא, אדער די ענין פון חילול השם, אם לא עשה תשובה, אויב ער האט נישט תשובה געטון פאר איינע פון די עבירות און מת און ער איז געשטארבן, נידון בגיהנום, ער באקומט גיהנום, ולבסוף משם מצפצפין ועולין, שפעטער, נאכדעם וואס ער קומט אפ זיינע עבירות אין גיהנום, קומט ער ארויס פון דארט, ויש להם תקנה, תחיית המתים ועולם הבא, למעלה מזה, ערגער פון דעם איז, פושעי ישראל בגופן, איינער וואס האט געזינדיגט אין זיין גוף וואס דאס הייסט א קרקפתא דלא מנח תפילין מעולם, א מענטש וואס ער האט קיינמאל נישט געלייגט קיין תפילין, שנתעצל מלהניחן, ער איז פשוט פויל געווען פון לייגן תפילין והוא יכול להניחן, ער האט געקענט, ער האט נישט געהאט קיין שום אונס. כי אם היה להכעיס, וואלט ער דאס געטון צו דערצערענען דעם אייבערשטן, הייסט ער נישט סתם א קרקפתא דלא מנח תפילין, נאר נקרא מין, ער ווערט אנגערופן א מין או לפחות מומר. וזה, דער מענטש דא וואס ער איז א קרקפתא דלא מנח תפילין, צוליב פוילקייט האט ער נישט געלייגט קיין תפילין, איז אם מת אויב ער איז געשטארבן ולא שב און ער האט נישט תשובה געטון פארדעם, נידון בגיהנום ווערט ער גע'משפט אין גיהנום שנים עשר חודש, ואחר כך גופו כלה, זיין גוף ווערט אויס, ונשמתו און זיין נשמה אויכעט נשרפת ס'ווערט פארברענט ונעשית אפר ס'ווערט ווי א אש תחת כפות רגלי הצדיקים בעולם הבא אונטער די פיס פון די צדיקים אין עולם הבא. למעלה מזה, נאך א ערגערע מדריגה ווי דעם, הן אלו שאין להם חלק לעולם הבא כלל זענען אזעלכע מענטשן וואס האבן בכלל נישט קיין חלק לעולם הבא, זיי ווערן אפילו נישט פארוואנדלט אין זאמד, שטויב, אונטער די פיס פון די צדיקים פון עולם הבא, די גיהנום כלה והם אינן כלים, די גיהנום וועט זיך ענדיגן, אבער זיי וועלן נישט געענדיגט ווערן, זיי וועלן כסדר ליידן, אף על פי שיש בידם תורה ומעשים טובים, אפילו זיי האבן תורה און מעשים טובים, אבער ולא עשו תשובה ומתו, זיי האבן אבער געשטארבן אן תשובה, כדואג האדומי וחביריו ס'איז געווען א גרויסער תלמיד חכם אבער ער האט געהאט איינע פון די עבירות ואלו הן המינים והם תלמידים אותן המהפכין דברי תורה למינות אזעלכע תלמידים וואס זיי טוען איבערדרייען די דברי תורה צו מינות וכן המומר לעבודה זרה בלבד איינער וואס איז א משומד אויף עבודה זרה אף על פי שמודה בכל המצוות אפילו ער טוט אנדערע מצוות יא והוחזק בעבודתם תמיד ער איז צוגעוואוינט און ער טוט כסדר אנדערע מצוות אבער עבודה זרה דינט ער אזא איינער איז אין להם חלק לעולם הבא והמומרים איינער וואס איז א מומר א משומד אויף אנדערע זאכן, וכן המומר על איזוהי עבירה משאר עבירות, להכעיס ואפילו לתיאבון, איינער וואס איז אפילו נאר א מומר לדבר אחד, וואס ער טוט כסדר יענע געוויסע זאך צו דערצערענען דעם אייבערשטן, אדער אפילו נאר זיך נאכצוגעבן זיינע תאוות, והפורק עול, איינער וואס טוט אראפנעמען פון זיך דעם יאך, שהוא הכופר בעיקר, דאס הייסט ער לייקנט אינעם אייבערשטן והוא אומר, שאין אלוקה, ער זאגט חלילה אז ס'איז נישט דא קיין באשעפער.